רבותי איך האב שוין געמאכט אן עמורדזשענסי, איך האב שוין געמאכט אן עמורדזשענסי אויף קעסטל ניינטי טרי, איך מוז צולייגן נאך אן עמורדזשענסי, אבער דעיס איז נישט סתם א דרשה, דעיס איז אן אפיעל, איך פארלאנג פונעם עולם זאל מיר צוהעלפן, ווי עטס ווייסטס א יעדע מעשה דויערט צייט ביז ס'אנפאולד, עטס ווייסטס ס'איז דא משמרת הצניעות, זיי האבן אנגעמאקלט בחורים פאר גארנישט, זיי האבן מאניפולירט בחורים'ס לעבן, זיי האבן דיסטרויט פעמילי לייף, דוד עקשטיין מיט אהרן טייטלבוים מיט די אלע רשעים, ווען זיי האבן געזען א הויז ווי מען קען מאכן מער געלט האבן זיי צוגענומען די קינדער, זיי האבן געטון כל דבר אסור, זיי האבן געהאקט שטיקער, ס'איז דא היינט נאך א אינגערמאן האט מיך אפגעקאלט און ער האט מיר געזאגט אז ער איז געקומען אמאל מיט א פיקטשער מאכער אין חדר, האט אים די מנהל אזאלכע מכות געגעבן אין קרית יואל אז ביז היינט ציטערט אים א הענט און ס'האט נישט קיין כח, די מאסל קען נישט מיט די הענט רירן זיך. אנדערע האט מיר פארציילט אז די עסקנים האבן אים אמאל אראפגערופן, זיי האבן אים געזאגט ווילסט פארדינען געלט, קום פאקן ספרים, מ'האט אים אראפגערופן אונטן אין א סעלער, מען האט אים אזאלכע מכות געגעבן אז ער האט געמיינט פון דארט גייט ער שוין נישט ארויס לעבעדיג. דאס איז געווען אונזער סיסטעם. נאכדעם איז געווען עסקנים וואס האבן צוגעהאלפן די עלטערן צוצונעמען די קינדער פון זיי, ווייל דארט האט מען געקענט מאכן געלט, אדער פאר אנדערע סיבות, עטס ווייסטס דאך די אלע סיבות. אדער מען האט אים גענוצט פאר האק פלייש, מען האט אין אים אריינגעשטופט. עניוועי, יעצט כ'וויל ענק זאגן, דא איז דא א בחור וואס מ'האט אים געטראפן, ער האט זיך נעבעך אליינס געהארגעט. ווי האט ער זיך געהארגעט? אין א פרעמדע שטאט, נישט דארט ווי זיינע עלטערן זענען. פארוואס איז דער בחור נישט געווען ביי זיינע עלטערן און פארוואס איז דא נאך קינדער דארטן וואס זענען נישט ביי די עלטערן? ווייל דא קען אהרן טייטלבוים מיט די שקצים מאכן גרויס געלט. די עסקנים הייבן שוין אן זיך צו בייסן די ליפן, זיי לויפן שוין ארום מיט ענדיגן שס ביז צום יאר, דער בחור ברויך דען שס.

דא געווארן א נייע מעשה, ס'דא סייקייטריסטס סייקאלעדזשיסטס זיי גייען זיך לערנען צענליגע יארן סייקייטרי סייקאלעדזשי, נאכדעם איז דא אפאר עסקנים וואס זיי טוען וואס זיי ווילן, זיי נעמען צו פון דעם קינדער, זיי שלאגן אן דעם, זיי טוען אלעס וואס זיי ווילן, ס'איז אנבעליוועבל, ס'האט מיר איינער שוין געזאגט יעצט, ס'קומט אריין אינפארמעישן איטס אנפאלדינג, אז משמרת הצניעות האט אים אמאל אזאלעכע מכות געגעבן אז מ'האט געמיינט מ'דארף אים אריינפירן אין שפיטאל, ווער זענען זיי זאלן געבן מכות, און אז דאס קינד ברויך מעדיקעישן דארף ער דאך נישט קיין מכות. יעצט ווער האט אוועק גענומען אלע קינדער פון די עלטערן? ווער האט פעסט געשטעלט צו דאס קינד דארף יא זיין דארט צו נישט? איך האב ענק שוין געזאגט א קינד פילט זיך דאס בעסטע ביי די עלטערן אפילו די מאמע איז משוגע און זי שלאגט און אלעס און אפילו די טאטע איז משוגע. סאיז געווען יעצט א פעימאס סטארי אין ארץ ישראל אפאר יאר צוריק מען האט צוגענומען דאס קינד סאיז געווען א קאורט הירינג די מאמע האט געזאגט זי וויל צוריק דאס קינד האט די דזשאדזש געזאגט איך קען דאס נישט פסק'נען מען וועט פרעגן דאס קינד מען האט געפרעגט דאס קינד ווי ווילסטו גיין צו די נייע מאמע צו צו די אלטע מאמע? צו די אלטע מאמע זי איז מיין מאמע איך האב נישט קיין נייע מאמע האט די דזשאדזש געזאגט מוזט אים צוריק געבן און דאס איז וואס דא גייט פאר ס'איז דא א מצוה פון שילוח הקן מען נעמט אוועק די קינד פון די מאמע נעמט זיך די מאמע וויינען זאגט דער זוהר הקדוש די גרעסטער ענין מקרב זיין די גאולה דאס ווייל די מאמע נעמט זיך וויינען מ'האט צוגענומען מיין קינד. זי קען נישט אויפהערן צו וויינען נאך איר קינד, הייבט אן די שכינה הקדושה צו וויינען צום אייבערשטן, רבונו של עולם קוק וואס דו האסט געטון מיט מיינע קינדער, קוק די אידישע קינדער דרייען זיך אין גלות אזויפיל יארן, זאגט דער זוהר הקדוש ס'ווערט דעמאלטס אזא התעוררות הגאולה אז ס'איז נישט דא נאך אין דעם גאנצן יארגאנג אזא מין גרויסן התעוררות הגאולה ווי שילוח הקן, מ'נעמט א קינד, מ'האט אים אוועקגענומען פון די מאמע, מ'האט אים געשיקט אויף תלפיות.

און אויסער דעם טשארדזשען זיי בערך צווישן צוויי און דריי טויזנט און מער א חודש, דער טאטע און דער מאמע גייען ארבעטן זיי זאלן קענען אויסהאלטן תלפיות, און תלפיות האט נישט קיין געהעריגן דאקטער אן די פרעמיסעס די האול טיים, און אזא בחור דארף האבן מעדיקעישן, ווער האט געמאכט זיכער ער נעמט זיינע מעדיקעישן? עס איז געווען דער העכסטע פונקט פונעם יאר, שמחה'דיג, יום כיפור איז א העכערער פונקט אבער יום כיפור איז דאך, מען האט זיך מורא פארן יום הדין, די העכסטע פונקט שבת קודש, ראש חודש, חנוכה, מען נעמט ארויס דריי ספרי תורה, ס'קומט אראפ אן אור הגנוז וואס באלייכט, איז נעבעך דער סינקל געגאנגען אין סעלער און האט זיך געהארגעט, ס'איז געווען דארט טונקל, ס'איז נישט צוגעקומען דער אור הגנוז, און אונז לאמיר דאס אלעס צו? ניין, אונז גייען מיר נישט ווייטער, רבותי ווער ס'ווייסט וועגן דעם יונגל עפעס, ווער ס'קען זיין היסטערי, קאלטס אריין און לאזטס א מעסעדזש, אז דו ווילסט מאך עס אנאנעמעס, יעדע טעלעפאן ווערט יעצט איבערגעגעבן, אונז קען מיר דאס מער נישט אזוי צולאזן. געקומען עסקנים, זיי האבן משתלט געווען זיך אויפן ציבור, ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך און שוין, און זיי גייען פירן, און מען האט געפרעגט עצות ביי דעם אפגעפליקטן סקולענער רעבין און ביים צווייטן אפגעפליקטן דעם רב ראזענבלום, בהמות פון די שטאל, און זיי גייען אונז אויסלערנען ווי אזוי מען באהאנדלט שווערע קינדער מיט פראבלעם טשילדרען. כ'האב געוואלט וויסן יוסף דוד קרויס דיינע קראנקע קינדער האסטו אויך אזוי באהאנדלט? צו כ'האב געוואלט פרעגן דוד עקשטיין דיינע קינדער האסטו אויך אזוי באהאנדלט? שישה סדרי משנה דארף מען. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, די מעשה האט פארציילט הרב קרייזווירט פון אנטווערפן, ער זאגט אז ס'איז געווען א פרוי איינע פון די דעזשע רעבעצן וואס איז געווען א מורא'דיגע בעלת חסד, בקיצור זי האט אריינגענומען אדאפטעט א קינד, זי האט אריינגענומען דאס קינד, זי האט אים געדארפט אויפכאווענען און אלע צער גידול בנים וועט זי מיט אים מיטמאכן, אבער זי וויל טוהן עפעס פארן הייליגן באשעפער'ס קינדער, קיצור האט אריינגענומען א קינד, ווען דאס קינד האט געוויינט האט זי אים בארואיגט, זי האט מיט אים מיטגעלעבט יעדן טאג, זי פלעגט אים באדן יעדן דאנערשטאג ביינאכט. פלעגט זי באדן דאס קינד. בקיצור, דאס קינד האט געהאט א מאמע וואס האט איר געשלאגן און ארויסגעווארפן, א קראנקע מאמע מיט אלעם. עניוועי, נאכן באדן פלעגט דאס קינד אייביג זייער וויינען. פלעגט זי פרעגן, מיין טייער קינד, וואס פעלט דיר? פארוואס וויינסטו? און פארוואס דווקא יעדעס מאל נאכדעם ווען איך באד דיך אפ? זאגט זי, ווייל מיין מאמע, יעדעס מאל זי האט מיך אפגעבאדן לכבוד שבת, האט זי מיר געגעבן א קיש און זי האט געזאגט, יעצט וועסטו זיין זויבער לכבוד דעם הייליגן שבת, און דעם קיש בענקט מיר. מען קען נישט משיג זיין וואס א מאמע איז. מען קען נישט משיג זיין וואס א טאטע איז. כ'האב ענק געזאגט אין א פריעריגן שיעור, ס'איז געווען עפעס א פרוי וואס האט געזאגט פאר א טאכטער, הער שוין אויף ארומצוזוינעצן, די גמרא ברענגט די מעשה, ווי דו זעסט איך האב אויך ארומגעזוינעצט א גאנץ לעבן, כ'האב דא צען קינדער, איינס איז מיין, פון מיין מאן, די איבריגע איז פון די גאס, איז ר' בנאה, ס'איז אן אמורא, האט געזאגט אז אלע קינדער זאלן נעמען א שטעקן און קלאפן אויפן טאטנ'ס קבר, איז אלע זענען געגאנגען קלאפן אחוץ איינער, האט ער געזאגט זעסט דאס איז דער אמת'ער קינד און אים האט ער געגעבן די ירושה. א קינד איז א קינד. אין ספר חסידים ווערט געברענגט אז עפעס א איד איז געפארן מיט א שמש, פלעגט ארומפארן מאכן גרויסע ביזנעס, סוף איז ער געשטארבן, צוריקגעקומען איז ער, האבן זיי געזאגט געב אונז צוריק אונזער טאטנ'ס ירושה, זאגט ער וואס הייסט געב צוריק, איך בין דאך א זוהן, דאס הייסט איך בין דאך פונקט אזא יורש ווי עטץ, איז געגאנגען די. דער רב דעמאלטס וואס איז געווען ברענגט דער ספר חסידים האט געהייסן מען זאל אויפגראבן דעם קבר, מען זאל ארויס נעמען אויף א אלטן שוין פארפוילטן ביין, און מען האט ארויף געלייגט א טראפ בלוט פון יעדן קינד, און די אלע בלוט וואס מען האט ארויף געלייגט כאטשיג ס'איז געווען א אלטע טריקענער ביין האט עס איינגעזאפט דעם בלוט, און דעם באדינער וואס ער איז נישט געווען א זון האט עס נישט איינגעזאפט. דאס איז צו ווייזן א טאטע און א קינד דאס איז איין שטיק דאס איז איין חלק ברא כרעא דאבוה נעמט מען צו קינדער מ מ מ איז נישט קיין געלערנטע סייקייטריסט סייקאלעדזשיסט מען נעמט עס צו ווייל איין טייטל ווייל מען האט עפעס א פראגרעם ווי מען מאכט געלט און יעצט וויל מען ענדיגן ששה סדרי משנה מיט ש"ס ענדיג גארנישט ענדיג נישט קיין ששה סדרי משנה און נישט קיין ש"ס ענדיג די שייגעציג וואס גייט פאר אין אונזער קאמיוניטי אויב נישט מיר וועט אונז דאס מוזן ענדיגן. אונז געבן מיר דאס איבער פאר די פעדערל גאווערמענט, זיי מוזן אריינקומען מיט די עי סי עס, אונז וויל מיר וויסן פונקטליך וואס דא איז געשען, איט קענט גאו אן לייק דיס עני מאר. איינער האט מיך אריינגעקאלט אז מען פלעגט טון פאר אים א ספעשל פארהער, ער האט אים אנגעמאקלט יעדע וואך אז ער האט נישט געקענט, נו, מילא און אז ער האט נישט געקענט? און ביי אונז אין חדר געווען אסאך קינדער וואס האבן נישט געקענט א פסוק חומש, עם הארצים דאורייתא, אבער זענען זיי געווארן רייך? און האבן זיי אהער געשטעלט א שטוב, נאכדעם הייבט מען גראד אן, ער איז געווען א קראנק קינד, ער איז געווען א קראנק קינד, אויב ער איז טאקע געווען א קראנק קינד האט עטץ דאך נישט געטארט הענדלן קיין קראנקע קינדער, ווייל עטץ האטס נישט קיין שום עקספיריענס אין הענדלן קראנקע קינדער, די גאווערמענט געט ענק געלט עטס זאלטס קענען טון וואס עטס ווילטס, און עטס מיינטס עטס קענטס דאס טון? עטס זענטס רוצחים, עטס האטס געהארגעט דאס קינד, זיין בלוט טוט קאכן אין קבר, און איך האלט, איך וויל פארלאנגען די גאווערמענט מען זאל אים אויפגראבן, פול אים אוט! מאכטס אלע אטאפסיס אויף אים, זאגטס אונז פארוואס דאס קינד איז אוועק. דאונט לעט די עסקנים געט עוועי וויט איט, דאס איז מורדער פירסט דעגרי. וואטש ענד סי איך גיי איבערקערן אמעריקע, וואטש ענד סי. ס'איז דא איינער ער הייסט אושר זעליג פאכמאן, ער איז געווען דער וואס האט געמאכט דעם דעם גאנצן מוסד תלפיות. נאכדעם ווען ער האט אנגעהויבן צו זאגן פאר די סקווערע חברה, ס'איז א סקווערע מואוומענט, ער האט אנגעהויבן מסביר זיין די סקווערע חברה, ליסן, מען דארף האבן מער ווי א ברכה פונעם רבי'ן, מען דארף האבן געהעריג סייקיאטרי, סייקאלעדזשי, האבן זיי אים ארויסגעשטעלט, איז ער געגאנגען אויף סאטמאר, דארטן די בחורים פון צוואנציג יאר און העכער פאר שיעור ד' גייען אריין צו אים, סאטמאר טרייט יעצט אויס אויף אים צו ס'וועט ארבעטן צו ס'וועט נישט ארבעטן, הלוואי ס'זאל ארבעטן, יעצט איינע פון די עסקנים האבן זיך אנגערופן אז ער איז געגאנגען פופצן. ציג מעלות העכער פאר אונז האמיר זיך אריינגעמישט, די משוגענער די די עסקן די, ער געגאנגען פופציג מעלות העכער, ער געגאנגען מיליאן מעלות העכער, ער איז שוין נישט דא, ער איז אוועקגעפלויגן אין הימל, ס'איז אזאלכע רשעים, ס'איז אנבעליוועבל, מענטשן וואס האבן נישט געוויסט וויאזוי מען פירט א קאמיוניטי, און א שווערע קאמיוניטי, ווייל ס'איז דא אסאך, אין יעדע קאמיוניטי איז דא אסאך זאכן, פראבלעמס, שטאטס מען זאל נעמען טאפ סייקאלעדזשי, סייקייעטרי, מען זאל טוהן צו די זאך, מען האט אנגעהאקט יענעם די ביינער, סא וואס האסטו אויפגעטוהן האסט אים אנגעהאקט די ביינער, דער אלטער חזיר דוד עקשטיין האט זיך שוין אראפגעזעצט פון זיין פאוסט פון משמרת הצניעות, און ער גייט היינט מארגן פייגערן, און מען האט איבערגעלאזט א חורבן, הונדערטער קינדער זענען אראפ פון וועג, הונדערטער זענען אוועק אויף אנדערע מוסדות, זענען אוועק אויף לובאוויטש, ווי מען האט זיי אנגענומען, מאדערן, יונג איזריעל, איבעראל האט מען זיי, זענען זיי אוועק, און וואס, וואס האט עטץ צו ווייזן? עטץ קענטס פירן א קאמיוניטי?

אלע געלטער וואס סאטמאר באקומט פאר די אלע קראנקע קינדער ביקאוז דעי אר אביוזינג איט, סאיז נישט דא איין נארמאלער מענטש וואס ער ווייסט דארטן וואס טוט זיך, און ממילא איז עס גורם רציחה, איך בעט יעדן איינעם ווער סהאט עפעס אינפארמעישן ווער סהאט עפעס צו פארקויפן אונז זעמיר דא עס צו קויפן, א גרויסן שכוח, און מיט דעם וועט אפשר דער אייבישטער אראפנעמען זיין חרון אף אויף די רציחה פון אזא יונג יונגל וואס האט זיך נעבעך אומזינסטן נעבעך גענומען דאס לעבן און מען האט שוין געמאכט א שווייג די עסקנים האבן שוין געמאכט א שווייג ניין ניין ניין ניין אונז וועמיר רעדן דערפון אם ירצה השם. כ'האב אויך געוואלט זאגן כ'האב באקומען צוויי מורא'דיגע שלעכטע בשורות ס'איז כ'רעד שוין דערפון די וואך כ'האב ענק געזאגט מ'דארף וואטשן ווי מ'שיקט די קינדער ווער די מגיד שיעור איז וכדומה, היינט ליידער, מען רעדט נישט פון אמונת השם, מען רעדט נישט פון די אלע וויכטיגע זאכן, פרעג א מענטש וואס הייסט אמונת השם, וואס דארפסטו גלייבן, מען רעדט נישט אז דער אייבישטער איז משגיח, מען רעדט נישט אז דער אייבישטער האט א מורא'דיגן מאריך אף וגבי דיליה, אבער ווען מען דארף באצאלן איז ביטער, מען לערנט נישט קיין מוסר, דער איד און דער בלאט און די צייטונג האבן צוגענומען די צייט פונעם בחור צו לערנען מוסר. עס קומט אזאלעכע שבתים ימים טובים אזא פרייטאג נאכמיטאג מען קען אריינקוקן אין אזא באר מים חיים אין א סידורו של שבת ס'איז דא וואס זיי האלטן זיי זאגן אז די באר מים חיים איז געווען מיט א קאפ העכער שבת און ס'איז דא אפילו ווער ס'איז דא אין די מעשה ביכלעך באשריבן אז ס'איז דא אידן וואס האבן מעיד געווען דערויף איך קען ענק זאגן דעם אמת איך בין נישט געווען אין באר מים חיים'ס צייט אונז אלס בחור האמיר געלערנט סידורו של שבת אין וויזשניץ איז געווען א גאנצע גרופע א כיתה וואס האבן געלערנט סידורו של שבת מ'האב מיר געוואוסט וואס א שבת איז ווען ס'איז אריינגעקומען דער וויזשניצער רבי און מ'האט אנגעהויבן לכו נרננה לה' איך זאג ענק בנאמנות אן א גוזמא אונז זעמער אלע געווען מיט א קאפ העכער. ס'איז קלאר און דייטליך מ'דארף אין דעם נישט האבן קיין אמונת צדיקים, ס'איז געשעהן אונז האמיר עס אליין געזעהן און דאס איז וואס בחורים האבן נישט היינט, זיי האבן א פארשטינקענעם איד מיט א בלאט מיט א צייטונג מיט עדווערטייזמענטס און פארטיג. בקיצור דערציילט מען מיר א מעשה אז ס'איז דא איינער אקער, דאס איז די באקאנטע חזקל רוט'ס אקער'ס משפחה, זיי זענען איידעמער אויפן זעלבן פלאץ ביי דעם כהן, איז חזקל רוט איז געווען דער איינציגער וואס איז געגאנגען וויזיטן ברוך מרדכי'ן אין תפיסה, וואס ביסטו אים געגאנגען וויזיטן, ווייל זיין זוהן האט געזאגט ווער ס'וועט וויזיטן געבן זיי אכצן טויזנט דאלער, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס איז אקער, דאס איז די משפחה. בקיצור זיי זאגן אז ער פון די, ער איז דארט א מגיד שיעור צו וואס, זאגן זיי אז מען טרעפט אים ביי גשר. איר ווייסט וואס גשר איז? אזוי ווי אונז האמיר דא טשולענט, די פוט סטעפס, טשולענט, איז גשר דאס איז אף די דרך מענטשן, דארט דרייט ער זיך, ער האט נישט קיין אמונת השם, און דאס זענען מחנך אונזערע קינדער, און מען האט מיר אויך געזאגט אז ס'איז דא איינער לאווען אין טאהש וואס ער פלעגט אויסלערנען די אינגעלייט אלס חתנים וואס מען דארף טוהן, און די זעלבע האט זיין ווייב אויסגעלערנט. די כלות, און איך הער זאגן אז ביידע זענען כופרים באלקי עולם, זיי האבן נישט קיין שום אמונה אינעם אייבערשטן, און איך הער זאגן אז מען איז דאס דערגאנגען ווייל מען זעט ס'קומען ווייניג שאלות אריין, קיצור זיי האבן מסביר געווען פארן אינגערמאן אז נדות דאס איז א הייגענישע זאך, ס'איז זייער נישט איידל אז מען טאטשט א פרוי ווען ס'בלוט איר, אבער עס האט נישט צוטון מיטן אייבערשטן, עס האט נישט צוטון מיט כריתות, עס האט נישט צוטון מיט די געפערליכסטע זאכן וואס ס'איז דא, אזוי הער איך, אויף דעם נעם איך דיסקלעימערס ווייל. כ'האב עס נאר מברר געווען וויפיל כ'האב געקענט. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, מ'הייבט אן צו לערן מיט די חתנים און כלות, מ'נעמט זיך וויינען, דער זוהר הקדוש הויעכע נשמות. איך געדענק, די טאהשער רבי האט מיר געזאגט, כ'האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, האט מיר די טאהשער רבי געזאגט, כ'האב אים געפרעגט וואס זאל איך לערנען מיט אינגעלייט, האט ער מיר געזאגט זאלסטו לערנען אז אין בעדרום איז הכל מותר. האב איך עס געוואלט איבערהערן, זאג איך, רבי וואס הכל מותר? ס'איז דאך דא די רמ"א זאגט דאך געוויסע זאכן, מ'טאר נישט קישן באותו מקום, צו כדומה, זאגט ער ניין, א דאס וואס שטייט אין שלחן ערוך אז מען טאר נישט טאר מען נישט, באט אדער דען דעט איז הכל מותר, און הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער האט מיר אמאל געזאגט אז בשעת ווען מען טוט די מעשה זאל מען אינזין האבן נאר אז ס'זאל זיין ווי מען זאגט מען זאל זיך אויסגעבן די תאווה במלוא מילה המובן זאגט ער מען טאר נישט טראכטן פון שלעכטע זאכן צו פון אנדערע פרויען צו כדומה אבער מען זאל האבן א הנאה ווייל נאכדעם ווען דו'סט ענדיגן וועסטו נישט זוכן אוטסייד הנאות. און דא לערנט מען מען וויינט דער זוהר זאגט דער זוהר דער זוהר העי וועיט א מינוט דו האלטסט שוין ביים זוהר? סאו דו רעדסט דא פון חברה וואס פליען אין די עולם און זיי לערנען אונז גרויסע סודות התורה און זיי אליין גלייבן נישט מי שאמר והיה עולם און דאס איז אונזער חורבן דאס איז דער גלות פון אונזער דור, און וועגן דעם וויל איך זאגן יעדן איינעם, ווען מען נעמט אריין משגיחים מיט מחנכים, די אלע חברה האבן מורא צו רעדן וואס דער אמת איז, ווייל אז ס'וועט ארויסקומען וועט מען זאגן אוי ער איז א חזיר איז א מנוול ע ט ט ט. מען לערנט פאלש די אינגעלייט, נאכדעם זוכן זיי אוטסייד פלעזשערס, מען לערנט פאלש די ווייבלעך, זיי זענען אייביג הונגעריג, ס'צו אנקוקן ס'צו זען ווי זיי אוי ה נאך אביסל ט זיי מוזן האבן תענוגים זיי האבן זיך נישט נאכגעגעבן דער מאן האט נישט געלאזט, און ממילא פארט די דור אין דר'ערד, און שוין. און מען דארף זיך באמת נעמען אין די הענט אריין, ביעקאוז דער דור איז מסתם אדער דער לעצטער אדער איינע פון די לעצטע דורות וואס זאלן זוכה זיין מקבל צו זיין פני משיח צדקינו, און אויף זיי זאגט די גמרא וברותי מכם המורדים והפושעים בי, סאו זעהטס אז עס זאל זיין אפגעהיטן, אבער אפגעהיטן מיין איך אזוי על פי תורה, נישט אזוי ווי נאר צו רעדן און זאגן ער איז א חזר און ער איז דאס און ער איז יענץ, עטס אלע טיף אין דר'ערד. געלייגט מיט ענקער אלע עסקנות. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, נישט אן עמורדזשענסי, דאס איז א בקשה, איך פארלאנג יעדער זאל פליז אריינקאלן וואס מ'ווייסט, ווי העוו טו געט טו דע באטעם אוו דיס, יעצט האטס א גוטן שבת.